בעזרת השם יתברך מסכת בבא קמא דף פ"ז, מ'הייבט אן דף פ"ז עמוד א', צוועלף שורות פון אויבן, סוף שורה די לעצטע ווארט פון די שורה, אמר רב יוסף, איז אזוי, נעכטן האט מען געזעהן די שיטה פון רבי יהודה, אז סומא אין לו בושת, און רבי יהודה האט אויך געזאגט אז א סומא איז פטור מכל המצוות האמורות בתורה, און ער האט עס ארויסגעלערנט פון א פסוק וזאת המצוה החוקים והמשפטים, כל שישנו במשפטים ישנו במצוות וחוקים כל שאינו במשפטים אינו במצוות וחוקים, און ממילא א סומא, וואס א סומא איז נישט, נישט במשפטים ווי ער האט ארויסגעלערנט פון אן אנדערע פסוק אז א סומא איז נישט שייך ביי דיני ממונות איז אויך נישט שייך ביי מצות וחוקים פשט א סומא איז פטור מן המצוות זאגט אונז די גמרא אמר רב יוסף האט רב יוסף געזאגט וואס רב יוסף איז געווען א סומא איז געווען א סגי נהור א בלינדער האט רב יוסף געזאגט מריש הוה אמינא אז אנפאנג פלעג איך זאגן אז מאן דאמר הלכה כרבי יהודה דאמר סומא פטור מן המצוות קא עבדינא יומא טבא לרבנן אז טאמער איינער וועט מיר זאגן אז די הלכה איז טאקע ווי רבי יהודה, אז א סומא איז פטור פון אלע מצוות, איז דעמאלטס האב איך מאכן א סעודה, פארוואס? מאי טעמא, דלא מפקדינא, ועבדינא מצוות, וקא עבדינא מצוות, פשט היות וואס כ'האב געוואויר ווערן אז די הלכה איז טאקע אז איך בין פטור פון אלע מצוות, און אף על פי כן טו איך אלע מצוות, איז אוודאי האב איך באקריגן א ריזיגע שכר, איז וואלט איך געמאכט א גרויסע יום טוב, אבער והשתא דשמעית להא דאמר רבי חנינא דאמר רבי חנינא, גדול המצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה. שפעטער אבער זאגט ר' יוסף האב איך געהערט פון ר' חנינא אז איינער וואס איז מצווה אויף די מצוות און איז מקיים די מצוות קריגט א גרעסערע שכר פון איינער וואס איז אינו מצווה ועושה, איז יעצט זאגט ר' יוסף זאג איך פארקערט אז מאן דאמר לי אין הלכה כרבי יהודה, ווער ס'וועט מיר זאגן אז די הלכה איז נישט ווי רבי יהודה, נאר אז א סומא איז יא מחויב במצוות, דעמאלטס עבדינא יומא טבא לרבנן האב איך מאכן א סעודה, מאי טעמא ווייל דכי מפקדינא אית לי אגרא טפי, ווייל אזוי ווייס איך אז איך בין מחויב במצות און כ'וועל קריגן א גרעסערע שכר. זאגט די הייליגע משנה, זה חומר באדם מבשור, דאס חומרא איז דא ביי א מענטש מער ווי א שור, פשט ביי א אדם המזיק מער ווי א שור המזיק, שהאדם משלם נזק צער ריפוי שבת ובושת. אז א מענטש צאלט נזק צער ריפוי שבת בושת, און די זעלבע זאך משלם דמי ולדות, טאמער ער האט פוגע געווען אין א פרוי, און ביי א אקס איז דאס נישט דא, ושור אינו משלם אלא נזק, א שור צאלט נאר נזק, און די זעלבע זאך פטור מדמי ולדות, ווי מען האט שוין געזען די אלע לימודים. זאגט די משנה ווייטער, המכה את אביו ואת אמו ולא עשה בהן חבורה, טאמער איינער האט געשלאגן א טאטע און מאמע, און און ער האט נישט געמאכט קיין חבורה פשט ס'איז נישט ארויסגעקומען קיין בלוט, וואס ביי אזא ציור האט מען געזען איז מען נישט חייב קיין מיתה, און די זעלבע זאך והחובל בחבירו ביום הכיפורים איינער וואס שלאגט זיין חבר יום כיפור, וואס כרת איז מען חייב אבער מיתה נישט, מיתה בידי אדם נישט, איז חייב בכולן, דארף צאלן נזק צו א ריפוי שעבוד בושת. זאגט די משנה ווייטער, החובל בעבד עברי, איינער וואס שלאגט אן עבד עברי, חייב בכולן, דארף צאלן נזק צער ריפוי שבת בושת, חוץ מן השבת בזמן שהוא שלו, פשט, טאמער איינער שלאגט זיין אייגענע עבד עברי, דעמאלטס דארף ער אים נישט געבן שבט, פארוואס? ווייל די עבד איז דאך זיינס, און ממילא די שבט איז אויך זיינס דארף ער נישט צאלן שבט. זאגט די משנה ווייטער, החובל בעבד כנעני של אחרים, חייב בכולן, טאמער איינער שלאגט אן עבד כנעני פון א צווייטן דארף ער צאלן נזק צער ריפוי שבט בושות פארן באלעבאס. יעצט ריפוי שטייט זיך גייט פארן עבד אליין אויסצוהיילן די עבד אבער די רעשט גייט פארן באלעבאס אבער מחיוב איז מען אויף אלעס אויף אלע תשלומים. רבי יודא אומר, רבי יודא קריגט זיך, רבי יודא זאגט אין לעבדים בושות אז ביי עבד כנעני איז נישטא קיין חיוב אויף בושות, מיר'ן זעהן די גמרא וואס די לימוד פון רבי יודא. זאגט די משנה יעצט ווייטער, חרש שוטה וקטן, פגיעתן רעה, אז מען האט צוטון מיט א חרש שוטה וקטן איז שלעכט ממה נפשך, פארוואס ווייל החובל בהן, חייב, איינער וואס שלאגט א חרש שוטה וקטן איז חייב אלע תשלומים, אבער והם שחבלו באחרים פטורים, ווען זיי שלאגן א צווייטע זענען זיי פטור, זענען דאך פטור פון אלעמען. די זעלבע זאך זאגט די משנה העבד והאישה, פגיעתן רעה, א עבד כנעני מיט א פרוי איז אויך, ס'לוינט זיך נישט צו האבן צוטון מיט זיי ווייל החובל בהן חייב, טאמער מען שלאגט זיי איז מען חייב אלע תשלומים, ביי עבד כנעני דארף מען עס געבן פארן באלעבאס, ביי א אישה איז על פי רוב גייט עס צו די פרוי אליין, אבער והם שחבלו באחרים פטורין, פארקערט ווען זיי שלאגן אנדערע זענען זיי פטור פון צו באצאלן, נישט ווייל זיי זענען באמת פטור, נאר ווייל זיי האבן נישט קיין געלט, א פרוי און א עבד כנעני האט נישט קיין געלט, א עבד כנעני זיך איז דא א כלל אז מה שקנה עבד קנה רבו, ביי א פרוי איז דא א כלל מה שקנתה אישה קנה בעלה, זיי האבן נישט קיין געלט און ממילא אז זיי זענען מזיק אנדערע, קענען זיי נישט באצאלן, אבער זאגט די משנה, אבל משלמין לאחר זמן, פשט, שפעטער, טאמער עס קומט א תקופה זיי האבן יא געלט, דארפן זיי אוודאי יא באצאלן, נתגרשה האישה, נשתחרר העבד, חייבין לשלם, טאמער די פרוי האט זיך גע'גט, אדער די קנעכט איז באפרייט געווארן, יעצט האבן זיי געלט, אוודאי דארפן זיי צאלן אויף אלע הזיקות וואס זיי האבן אנגעמאכט. זאגט די משנה יעצט ווייטער, המכה אביו ואמו ועשה בהן חבורה, וואס איז טאמער איינער האט געשלאגן א טאטע מאמע האט יא געמאכט א חבורה, וואס ביי אזא ציור איז מען חייב מיתה, אדער והחובל בחבירו בשבת וואס מ'איז אויך חייב מיתה, איז פטור מכולן מפני שהוא נידון בנפשו, איז מען פטור פון נזק צער ריפוי שבת בושות, ווייל מ'איז חייב מיתה איז קם ליה בדרבה מיניה, פירט די משנה אויס, והחובל בעבד כנעני שלו פטור מכולן, איינער וואס שלאגט די אייגענע די אייגענע עבד כנעני איז פטור פון אלעמען, ווייל אפילו ווען א צווייטער שלאגט עבד כנעני, איז צו ווי גייט די תשלומין? צום באלעבאס, איז דא אז די באלעבאס אליין שלאגט די עבד כנעני, איז ער פטור פון אלע תשלומין. זאגט די הייליגע גמרא, בעי מיניה רבי אלעזר מרב, האט רבי אלעזר אן איבעיא געפרעגט פון רב, החובל בבת קטנה של אחרים, חבלה למי? איינער וואס שלאגט א קטנה פון א צווייטן, ער שלאגט א מיידעלע א קטנה, איז פאר וועם גייט די דמי חבלה? פאר וועם גייט די נזק צער ריפוי שבת בושות? לכאורה איז דאס די שאלה, באלד וועלן מיר זען די עיקר שאלה איז נאר אויף די נזק.

לא אקני ליה רחמנא, איז פשטות די צד הספק איז אזוי אזוי זענען די מפרשים מסביר בשיטת רש"י. פשט, די דין איז דאך אז א קטנה קען די טאטע מקדש זיין, נישט נאר די טאטע קען איר מקדש זיין, נאר די כסף קידושין גייט צום טאטן. און די שאלה דא איז, פארוואס גייט די כסף קידושין צום טאטן? פון איין זייט קען מען זאגן אז ס'גייט אלס שבח נעורים, פשט א מיידעלע א קטנה וואס ארבעט גייט דאך איר מעשה ידיים גייט פארן טאטן, איז זעהט מען אז די תורה האט מקנה געווען שבח נעורים צום טאטן דאס לערנט מען ארויס פון בנעוריה בית אביה כל שבח נעוריה לאביה און ממילא די כסף קידושין ליגט אויך אין דעם דאס הייסט אויך א שבח און ממילא גייט עס צום טאטן איז הוא הדין ווען איינער שלאגט א מיידל און יעצט ווערט זי ווערט ווייניגער געלט וואס די טאטע האט אויך געהאט א זכות צו פארקויפן זיין טאכטער פאר א אמה יעצט וועט ער מאכן ווייניגער געלט אויף איר איז פשט ס'איז אויך פוגם אין די שבח נעורים ס'ווערט אויך גערופן שבח נעוריה, און ממילא גייט עס צום טאטן, ווען איינער איז מזיק א מיידל א קטנה, גייט די נזק צום טאטן. אזוי קען מען זאגן אויף איין זייט. א צווייטע זייט קען מען אבער זאגן, אז ניין, אז דאס אז די טאטע קריגט איר כסף קידושין, איז נישט אלס שבח נעוריה. שבח נעוריה מיינט זי ארבעט, וואס זי פארדינט קומט אריין גייט צום טאטן, דאס איז א באזונדערע זאך, אבער דאס אז די טאטע קריגט איר קידושין איז ווייל היות די טאטע האט רשות איר צו מקדש זיין פאר וועם ער וויל, און ממילא איז מסתבר טאקע אז די כסף קידושין גייט פאר אים, אז די טאטע וויל קען ער איר מקדש זיין אפילו פאר מנוול ומוכה שחין, ער קען טון מיט איר וואס ער וויל, און ממילא גייט די כסף קידושין פאר אים, אבער ווען עס קומט צו דמי חבלה צו נזק, דא איז זי נישט אינעם טאטנ'ס הענט, די טאטע קען איר נישט צוזאמפראקן, די טאטע קען איר נישט חובל זיין, ס'דא אן איסור, רש"י זאגט, אל יוסיף פן יוסיף, מען טאר נישט סתם שלאגן א איד, איז קען זיין היות וואס דאס איז נישט אין זיינע הענט, קומט אים נישט די נזק, איז גייט עס גראד צום מיידל. אזא איבעיא, פרעגט רבי אלעזר צו רב, אמר ליה ענטפערט רב, לא זכתה התורה לאב אלא שבח נעורים בלבד, אז יא, די טאטע קריגט נאר שבח נעורים, פשט וואס זי פארדינט גייט צום טאטן אבער דא, דמי חבלה, נזק, גייט אוודאי צו די מיידל אליין. איתיביה, פרעגט רבי אלעזר א קשיא אויף רב פון אונזער משנה, מ'האט געזען ביי אונזער משנה, החובל בעבד עברי חייב בכולן, חוץ מן השבט בזמן שהוא שלו, אז טאמער איינער שלאגט זיין אייגענע עבד עברי, דארף ער נישט געבן פארן עבד עברי שבט, ווייל דער עבד ארבעט דאך ביי אים, שבט דאס איז דער דמי ביטול מלאכה, דא אז די מלאכה געהערט סייווי פאר אים דארף ער נישט צאלן פאר זיין אייגענע עבד עברי דמי שבט, ס'איז לכאורה די זעלבע זאך ביי א טאכטער, א קטנה, פארוואס ווען א מענטש שלאגט א קטנה דארף ער איר צאלן די חבלה אזוי האט דאך רב געזאגט אז מ'דארף איר צאלן נישט פארן טאטן, לכאורה די שבט געהערט דאך פארן טאטן ווייל איר מעשה ידיים געהערט פארן טאטן, איז פארוואס זאל די שבט נישט גיין צום טאטן? אמר אביי, ענטפערט טאקע אביי, מודה רב בשבט דמעשה ידיה עד שעת בגרות דאבוה הוי, פשט, אוודאי רב איז מודה אז די שבט גייט פארן טאטן, די שאלה איז סך הכל געווען לגבי נזק, לגבי נזק האט רב געזאגט אז די נזק גייט נישט צום טאטן, נאר די שבח נעורים גייט צום טאטן. איתיביה, פרעגט יעצט רבי אלעזר נאך א קשיא אויף רב פון א ברייתא. שטייט אין די ברייתא, החובל בבנו גדול, טאמער איינער שלאגט זיין ערוואקסענע זון, איז יתן לו מיד, דארף ער אים באצאלן אלע תשלומים נזק צער ריפוי שבת בושת. וואס איז טאמער ער האט געשלאגן בבנו קטן, א קליינע קינד? איז דא קען ער אים נישט געבן געלט ווייל א פאר א קטן קען מען נישט געבן קיין געלט ער וועט עס אויספאזערן איז יעשה לו סגולה דארף ער אים מאכן א סגולה סגולה דאס איז א קרן וואס געבט ארויס פירות וואס ווען די קינד וועט עלטער ווערן וועט ער דאס האבן אדערווייל וועט ער עסן פירות פון דעם ווען ער וועט עלטער ווערן וועט ער דאס האבן באלד וועט מען זעהן פונקט וואס איז דאס א סגולה איז דאס ווען איינער שלאגט א אייגן קינד זאגט די ברייתא ווייטער החובל בבתו קטנה וואס איז טאמער איינער שלאגט זיין אייגענע קליינע טאכטער איז דא איז פטור איז ער פטור פון צו באצאלן ולא עוד, אלא אחרים שחבלו בה, חייבין ליתן לאביה, טאמער אנדערע שלאגן איר, דארף מען צאלן פארן טאטן. זעהט מען דא בפירוש נישט ווי רב, וואס רב האט געזאגט אז טאמער מען שלאגט א קטנה, גייט די געלט פאר איר, זאגט די גמרא איז נישט קיין קשיא הכא נמי בשבת, די ברייתא רעדט פון שבת, פשט ווען א טאטע שלאגט זיין אייגענע טאכטער, איז ער פטור פון איר געבן שבת, און ווען אנדערע שלאגן א טאכטער א קליינע מיידל, איז גייט די שבת פארן טאטן, אבער די אנדערע זאכן, נזק? איז אוודאי ווען א טאטע שלאגט זיין קליינע טאכטער דארף ער איר אויך קויפן א סגולה, און ווען א צווייטער שלאגט א קליינע טאכטער דארף מען איר אויך באצאלן געלט. פשט, די ברייתא רעדט נאר פון שבת. פרעגט אבער די גמרא דרך אגב אז מ'האט דא געזען אין די ברייתא אז החובל בבנו גדול יתן לו מיד בבנו קטן יעשה לו סגולה, פרעגט די גמרא א קשיא פון א צווייטע ברייתא, פרעגט די גמרא ובבנו גדול יתן לו מיד, איז דען אזוי די דין אז ווען איינער שלאגט זיין ערוואקסענע זון דארף ער אים באצאלן נזק צער ריפוי שבת בושת? ורמינהי, פרעגט די גמרא א סתירה פון אן אנדערע ברייתא, שטייט אין אן אנדערע ברייתא, החובל בבניו ובבנותיו של אחרים, טאמער איינער שלאגט יענעמס זון יענעמס טאכטער, איז דעמאלטס גדולים יתן להם מיד, קטנים יעשה להם סגולה, אז מען שלאגט א גרויס קינד דארף מען צאלן גראד, א קליין קינד מאכט מען א סגולה. אבער בבניו ובבנותיו שלו פטור, ווען מען שלאגט די אייגענע קינדער, איז מען פטור, סיי א גדול סיי א קטן. איז פארוואס איז געשטאנען די פריערדיגע ברייתא, אז ווען מען שלאגט אנדערע קינדער, א גדול דארף מען צאלן גראד און א קטן מאכט מען א סגולה, דא זעהט מען פארקערט. ענטפערט די גמרא עס איז נישט קיין סתירה, אמרי לא קשיא, כאן כשסמוכין על שלחנו, כאן כשאין סמוכין על שלחנו, פשט אזוי, ענטפערט די גמרא ווייטער, דא רעדט מען נישט פון נזק צער ריפוי שבת בושת, דא רעדט מען פון שבת אליין, נזק, אוודאי א טאטע איז מזיק א קינד, דארף ער אים באצאלן נזק, א גדול צאלט מען גראד, א קטן מאכט מען א סגולה, מען רעדט נישט פון דעם, דא רעדט מען נאר פון שבת. נאר וואס, די ערשטע ברייתא רעדט זיך אז די קינדער זענען נישט אנגעלאנט ביים טאטן, פשט די קינדער וואוינען נישט ביים טאטן אינדערהיים, זיי דארפן זיך אליין סדר מאכן, זיי דארפן אליין קויפן עסן, איז ביי אזא ציור, די דין איז דאך מען געפינט ביי אנדערע פלעצער אז דאס אז מען געבט למשל פאר א פרוי דאס אז מען געבט איר מזונות איז תמורת דעם גייט איר מעשה ידיים צום מאן, איז די זעלבע זאך איז ביי קינדער, דאס אז די מעשי ידיים פון קינדער גייט פארן טאטן, דאס איז תמורת דמי מזונות פשט א טאטע וואס האלט אויס די קינדער קריגט אנשטאטס דעם זייער זייער מעשי ידיים, און ממילא היות אז די ערשטע ברייתא רעדט זיך אז די קינדער זענען נישט ניזון ביים טאטן, און ממילא די מעשי ידיים באלאנגט פאר זיי אליין, איז פאר דעם זאגט די ברייתא, אז טאמער די טאטע איז זיי חובל דארף ער זיי באצאלן די שבת ווייל די שבת געהערט פאר זיי, מה שאין כן די צווייטע ברייתא רעדט זיך כשסמוכים על שלחנו אז די טאטע האלט אויס די קינדער, אז די טאטע האלט אויס די קינדער איז פשט זייער מעשה ידיים געהערט פארן טאטן, איז פאר דעם זאגט די ברייתא פטור, פטור מיינט פון שבת, שבת דארף נישט די טאטע באצאלן פאר זיינע קינדער ווייל היות וואס זייער מעשה ידיים איז סיי ווי סיי זיינס. איז פשט די ביטול מלאכה איז א זאך וואס ער ליידט איז דארף ער זיי נישט באצאלן קיין שבת, פרעגט אבער די גמרא, במאי אוקימתא לקמייתא בשאין סמוכין על שלחנו, פשט האסט איינגעזעצט די ערשטע ברייתא ביי א ציור וואס די טאטע האלט נישט אויס די קינדער, אויב אזוי אי הכי אימא סיפא, אויב אזוי זיי מיר מסביר וואס שטייט סוף פון די ערשטע ברייתא לגבי א קטנה, שטייט אז ביי א קטנה החובל בבתו הקטנה פטור, ולא עוד אלא אחרים שחבלו בה חייבין ליתן לאביה, אז איינער וואס שלאגט זיין טאכטער א קטנה איז פטור ווי מען שמועסט פון שבת, און ווען אנדערע שלאגן איר דארף די שבת גיין פארן טאטן, איי פארוואס טאמער מען רעדט פון שבת, לדידה בעי למיתב לה, דבעיא מזוני, זאל מען איר עס געבן, ווייל זי דארף דאך עסן, פשט היות וואס מען רעדט דא פון א קטנה וואס די טאטע האלט נישט אויס, איז אוודאי די מעשה ידיים געהערט פאר זי אליין, אז די מעשה ידיים געהערט פאר זי אליין פארוואס זאל די טאטע איר נישט דארפן צאלן שבת, פארוואס זאלן אנדערע מענטשן איר נישט דארפן צאלן שבת, זי דארף זיך דאך עסן, פון וואס וועט זי עסן? זאגט די גמרא ואפילו למאן דאמר יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנך, פשט ס'איז דא א מאן דאמר וואס האלט אז ביי עבד כנעני איז נישט אזוי ביי עבד כנעני קען א בעלאבאס זאגן פאר זיין עבד כנעני דו ארבעט און איך האלט דיך נישט אויס פשט די מעשה ידיים איז מיינס און איך גיב דיר נישט קיין מזונות אבער זאגט די גמרא דאס איז נאר ביי עבד כנעני הני מילי בעבד כנעני דאמר ליה עביד עבידתא כולי יומא לאורתא זיל סחר ואכול פשט ביי עבד כנעני קען מען אזוי טון מען קען זאגן פאר עבד כנעני ארבעט א גאנצע טאג און ביינאכט גיי זאמל צאם עסן, גיי קלאפ ביי די טירן, אבל עבד עברי, אבער ביי עבד עברי דכתיב כי טוב לו עמך, וואס מען דרשנ'ט פון עמך במאכל עמך במשתה, אז די עבד עברי האט די זעלבע דין ווי די בעלאבאס פשט די בעלאבאס דארף אים אויסהאלטן מיט די שענסטע מיט די בעסטע, דארף אים געבן פון די אייגענע עסן פון די אייגענע טרינקען לא, איז יעדער מודה אז א בעלאבאס קען נישט זאגן פאר זיין עבד עברי, דו ארבעט פאר מיר, דיין מעשה ידיים איז מיינס און איך האלט דיך נישט אויס. איז כל שכן בתו, אוודאי ביי א טאכטער קען מען דאס אויך נישט טון, ממילא אויב דו זעצט איין די ערשטע ברייתא ביי א ציור וואס דער טאטע האלט נישט אויס די קינדער, און פארוואס זאגט די ברייתא אז די שבת געהערט פארן טאטן, לכאורה זאל די שבת גיין פארן מיידל? ענטפערט די גמרא, כדאמר רבא בריה דרב עולא, לא נצרכה אלא להעדפה, הכא נמי לא נצרכה אלא להעדפה, פשט אוודאי די דמי מזונות וואס די מיידל מאכט, אוודאי גייט פאר די מיידל אליין היות וואס די טאטע האלט איר נישט אויס דארף זי דאך עסן פון ערגעץ, איז אוודאי די מעשה ידיים געהערט פאר איר אבער ס'דא אמאל א מיידל וואס מאכט מער וויפיל ס'קאסט אויסהאלטן א מיידל לאמיר זאגן א מיידל'ס מזונות קאסט הונדערט דאלער די מיידל מאכט טויזנט דאלער איז די איבעריגע נײַן הונדערט דאלער פון א קטנה דאס געהערט זיכער פארן טאטן איז פון דעם רעדט מען פשט היות וואס זי מאכט טויזנט דאלער איז די שבת טויזנט דאלער איז הונדערט פון דעם די דמי מזונות דאס אוודאי קומט איר ווייל די טאטע האלט איר נישט אויס זי דארף זיך אליין קענען אויסהאלטן איז אוודאי ווען א טאטע אזא סארט טאטע איז מזיק זיין טאכטער איז עט ער איר דארפן צאלן די הונדערט דאלער וואס זי דארף אויף צו עסן, זעלבע זאך ווען אנדערע זענען איר מזיק עלן זיי איר דארפן צאלן די הונדערט דאלער וואס זי דארף אויף צו עסן אבער די איבעריגע געלט די נײַן הונדערט דאלער איז ווען א טאטע איז מזיק די אייגענע טאכטער איז דא האט די ברייתא געזאגט דארף ער איר נישט געבן די איבעריגע געלט זעלבע זאך ווען אנדערע זענען מזיק די טאכטער איז די איבעריגע נײַן הונדערט דאלער גייט פארן טאטן ווייל דאס ליגט נישט אין די דמי מזונות. פרעגט אבער די גמרא נאך א קשיא, אז במאי אוקימתא לבתרייתא בסמוכין על שלחנו, פשט די צווייטע ברייתא האט מען איינגעזעצט אז ס'רעדט זיך אז די קינדער זענען ניזון פונעם טאטן, אויב אזוי גדולים יתן להם מיד, קטנים יעשה להם סגולה אמאי, לאביהם בעי למיתבי, פשט אין די צווייטע ברייתא איז געשטאנען אז טאמער א צווייטע מענטש האט געשלאגן פאר די קינדער, די גרויסע אדער די קליינע, איז די גרויסע דארף מען זיי צאלן, די קליינע דארף מען מאכן א סגולה, איי פארוואס? מען האט דאך איינגעזעצט די צווייטע ברייתא אז ס'רעדט זיך בציור, אז די קינדער זיצן ביים טאטן ביים טיש די טאטע האלט זיי אויס אויב די טאטע האלט זיי אויס און איינער איז זיי מזיק זאל ער דארפן צאלן שבת פארן טאטן ווייל די מעשי ידיים פון די קינדער באלאנגען פארן טאטן און פארוואס שטייט אין די ברייתא נישט אזוי ענטפערט די גמרא אמרי כי קא קפיד במידי דקא חסר במידי דאתא מעלמא לא קפיד פשט אזוי א טאטע איז מקפיד אויף עפעס וואס ער פארלירט פונעם טאש עפעס וואס ער פארלירט נישט פונעם טאש איז ער נישט מקפיד, ובמילא פאר דעם שטייט אין די צווייטע ברייתא אז טאמער די טאטע אליין איז מזיק זיינע קינדער וואס ער האלט אויס דארט אוודאי דארף ער זיי נישט באצאלן קיין שבת, פארוואס? ווייל היות וואס ער האלט זיי אויס די מעשי ידיים איז זיינס, און טאמער מ'וועט אים מחייב זיין צאלן שבת וועט ער פארלירן געלט פון טאש, איז דא זאגט מען ער דארף טאקע נישט צאלן שבת, די שבת איז זיינס. אבער ווען אנדערע מענטשן זענען מזיק די קינדער איז דא היות וואס די טאטע גייט גארנישט דערלייגן טאמער מען צאלט אים נישט די שבת, פשט אז מען וועט געבן די שבת פאר די קינדער איז פארלירט נישט גארנישט די טאטע, ווען די טאטע אליין ווען ביסט אים מחייב צאלן שבת פארלירט ער געלט פון טאש דא פארלירט ער גארנישט איז דא אוואדע איז די טאטע נישט מקפיד און די טאטע קען באשטיין אז מען זאל צאלן די שבת פאר די קינדער אפילו טאקע ער האלט זיי אויס און אפילו נארמאל די מעשי ידיים איז זיינס, דא היות עס פעלט אים נישט קיין געלט גייט אים נישט אן אז מען זאל געבן די מעשי ידיים די שבת פאר זיינע קינדער, פרעגט אבער די גמרא, והא מציאה דמעלמא קאתי להו וקא קפיד, פשט די דין איז אז ווען א קינד טרעפט א מציאה איז אפילו א גדול, טאמער די קינד איז א גדול, טאמער די קינד זיצט ביים טאטן אינדערהיים און די טאטע איז אים מזין, איז די דין ווי רשי ברענגט אז די מציאות וואס ער טרעפט אז מען טרעפט א מציאה גייט פארן טאטן, פארוואס? ווייל משום איבה. פשט היות וואס ער האלט אים אויס איז די מציאה זיינס. איי פארוואס? פארוואס די מציאה זיינס? מ'האט דאך יעצט געשמועסט אז טאמער די טאטע דערלייגט נישט קיין געלט ער פארלירט נישט געלט פון טאש איז ער נישט מקפיד. אויב ער איז נישט מקפיד, זאל מען זאגן אז די קינד קען האלטן די מציאה? זאגט די גמרא ניין. אמרי רווחא דקאתי להו מעלמא ולית להו צערא דגופייהו בגווה קפיד. פשט, א ריווח וואס קומט סתם פון די פרעמד, וואס די קינד האט נישט געהאט קיין צער, למשל א קינד האט געטראפן א מציאה, איז דא היות וואס די קינד האט נישט געהאט קיין צער, די קינד האט סתם געטראפן א מציאה, איז אפילו טאקע די טאטע דערלייגט נישט קיין געלט אבער מ'וועט זאגן די מציאה גייט פארן קינד דערלייגט נישט די טאטע, די טאטע נאך אלץ מקפיד פארוואס איך האלט דיך אויס, דיינע מציאות זענען מיינס, אבל אבער חבלה דאית להו צערא דגופייהו ומעלמא קאתי להו לא קפיד, פשט ווען סקומט צו שבת איז חוץ פון דעם טאקע וואס די טאטע האלט אויס די קינד אבער פון די צווייטע זייט די קינד האט יעצט געהאט א צער איינער האט אים צוזעצט, און ער דארף יעצט ליגן אינדערהיים איז דא היות וואס די טאטע פארלירט נישט געלט פון טאש קען ער באשטיין אז די שבט זאל גיין פאר זיין קינד פרעגט אבער די גמרא והא התם דאית לה צערא דגופא ומעלמא קאתי לה וקא קפיד דקתני ולא עוד אלא אחרים שחבלו בה חייבין ליתן לאביה פשט פרעגט די גמרא וואס טוט זיך מיט די ערשטע ברייתא אין די ערשטע ברייתא האבן מיר געזעהן אז טאמער איינער האט געשלאגן א קטנה, דארף די שבט גיין פארן טאטן? איז טאקע האט מען געזאגט ס'רעדט זיך נישט פון די הונדערט דאלער ס'רעדט זיך פון די נײַן הונדערט דאלער פון די העדפה, איי פארוואס? פארוואס זאל מען נישט זאגן אז די שבט גייט פאר די מיידל אליין? ווייל מ'האט דאך געשמועסט יעצט אז א זאך וואס די טאטע דערלייגט נישט קיין געלט און נאך דערצו זיין טאכטער זיצט און ליגט אין בעט זי האט צער איז די טאטע נישט מקפיד אז די טאטע איז נישט מקפיד זאל די געלט די נײַן הונדערט דאלער גיין פארן טאכטער. פשט איך פארשטיי די טאטע אליין דארף איר נישט באצאלן ווען ער איז איר מזיק ווייל דא דארף ארויס שלעפן געלט פון טאש אבער ווען א צווייטע איז מזיק און די טאטע דערלייגט גארנישט איז פארוואס איז טאקע די דין אז די נײַן הונדערט דאלער גייט פארן טאטן נישט פאר די מיידל אליין? ענטפערט די גמרא, אמרי התם דגברא דקפדנא הוא דהא אין סמוכין על שלחנו אפילו במידי דאתי להו מעלמא קפיד הכא דלאו גברא קפדנא הוא דהא סמוכין על שלחנו כי קא קפיד במידי דקא חסר ליה במידי דאתי להו מעלמא לא קפיד פשט ענטפערט די גמרא פרעג מיר נישט קיין קשיות אין די ערשטע ברייתא, פון די ערשטע ברייתא זעהט מען אז מען רעדט פון א מענטש וואס איז מקפיד, והא ראיה ער האלט נישט אויס זיינע קינדער, איז איינער וואס האלט נישט אויס זיינע קינדער איז מקפיד אלעס, ער וויל אלעס פאר זיך, איז דארטן פארשטייט זיך די דין אז די נײַן הונדערט דאלער גייט פארן טאטן, אבער דארט ווי די טאטע איז נישט מקפיד, ווי למשל דארט ווי די טאטע האלט אויס זיין קינדער, איז דארט זאגט מען אז טאמער די טאטע גייט נישט דערלייגן געלט פון טאש, ובנוסף דערצו די קינד איז אין א צער, איז דא גייט נישט אן פארן טאטן, אז די דמי שבט זאל גיין פארן קינד, זאגט אונז די גמרא ווייטער מאי סגולה, וואס איז דאס די סגולה וואס מען האט געזען אז מען צאלט פאר א קטן, זאגט די גמרא רב חסדא אמר ספר תורה, דאס איז א ספר תורה, אז די קינד קען זיצן און לערנען אין דעם ביז ער וואקסט אויף, דאס איז די פירות וואס די קינד עסט פון דעם, פשט מען דארף קויפן א ספר תורה פארן קינד, רבה בר רב הונא אמר דיקלא דאכיל מיניה תמרי, מען דארף קויפן א דעקל בוים און די קינד עסט פון די פירות, עס קומט אויס למעשה איידער מען גייט דא ווייטער עמיר מסכם זיין וואס מען האט געזען אין די ביידע ברייתות, די ביידע ברייתות איין ברייתא האט גערעדט אז די קינדער זענען סמוכים על שלחנו איין ברייתא האט גערעדט אז די קינדער זענען נישט סמוכים על שלחנו איז היוצא לנו מכל זה איז אז טאמער די קינדער זענען סמוכים על שלחן אביהם די טאטע האלט זיי אויס איז דעמאלטס ווען די טאטע אליין שלאגט אזעלכע קינדער דארף ער זיי גארנישט באצאלן קיין שבט פארוואס ווייל די מעשה ידיים איז זיינס. ווען אנדערע מענטשן שלאגן אזעלכע קינדער, דעמאלטס דארפן די אנדערע מענטשן יא צאלן שבט, און אויך דא זאגט מען נישט אז די שבט גייט פארן טאטן אפילו טאקע אז נארמאל די מעשה ידיים גייט פארן טאטן, דא דארף מען נישט צאלן פארן טאטן ווייל היות ווי די טאטע איז א וואוילע איז א גוטע, ער איז נישט מקפיד, זעהסט דאך ער האלט אויס די קינדער, און די קינדער זענען בצער, איז די און די טאטע פארלירט נישט קיין געלט פון טאש, איז דא גייט נישט אן פאר די טאטע אז מען זאל צאלן פאר זיינע קינדער, אבער דאס איז אלץ ווען זענען סמוכין על שלחן אביהם, ווען זענען נישט סמוכין על שלחן אביהם, די טאטע איז א קפדן, איז דא איז די דין אזוי. טאמער דער טאטע אליין שלאגט זיינע קינדער, דעמאלטס אוודאי דארף ער זיי צאלן שבת, ווייל די שבת איז נישט זיינס. טאמער די מיידל איז א קטנה, איז דא דארף די טאטע צאלן די מזונות, שבת פארן מיידל, אבער די איבעריגע געלט דארף ער איר נישט באצאלן. דאס איז ווען ער אליין שלאגט זי, ווען אנדערע שלאגן זי, איז גרויסע קינדער דארף מען זיי אליין געבן שבת, און א מיידל א קטנה, איז די עודף גייט פארן טאטן, די ניין הונדערט דאלער, און די הונדערט דאלער גייט פאר די מיידל אליין, זאל זיך קענען קויפן עסן. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, וכן אמר ריש לקיש לא זיכתה תורה לאב אלא שבח נעורים בלבד, פשט ריש לקיש האלט אויך ווי רב, אז ווען איינער שלאגט א מיידל א קטנה, גייט נישט די נזק פארן טאטן, נאר די נזק גייט פאר די מיידל אליין, ורבי יוחנן אמר רבי יוחנן קריגט זיך, און רבי יוחנן זאגט אפילו פציעה, אז אפילו פציעה, מען וועט שוין זען וואס איז דאס פציעה, פציעה פארשטייט די גמרא מיינט א קליינע קלאפ, גייט די נזק פארן טאטן, און די גמרא פרעגט גראד פציעה סלקא דעתך ווי קומט דא אריין א קליינע קלאפ אפילו רבי אלעזר לא קמיבעיא ליה אלא חבלה דאפחתה מכספה אבל פציעה דלא אפחתה מכספה לא קמיבעיא ליה פשט אז די גאנצע בעיא איז געווען אויף נזק דארט ווי מען געט א ערנסטע קלאפ און די ווערט פון די מיידל איז אראפגעגאנגען זי איז געווארן ווייניגער ווערט דארט איז דא א שאלה פארוועם גייט די נזק אבער דא ביי א פציעה איז לכאורה נישט דא קיין נזק אז ס'איז נישטא קיין נזק איז וואס איז בכלל די שאלה דא אוודאי אז ס'איז נישטא קיין נזק גייט נישט פארן טאטן גארנישט ענטפערט די גמרא אמר רבי יוסי בר חנינא שפצעה בפניה ואפחתה מכספה דא רעדט מען טאקע פון א פציעה אויפן פנים וואס די מיידל ווערט מיאוס וואס דאס איז טאקע מפחית איר געלט, וואס ביי דעם האלט רבי יוחנן אז דער געלט גייט פארן טאטן ווייל רבי יוחנן קריגט זיך סיי אויף רב און סיי אויף ריש לקיש.